בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף מ ט, הייבן מיר אן דף מ ח עמוד ב איז די צווייטע שורה פון אונטן, אמר אביי, איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה אז טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי התקדשי לי בכוס של יין ונמצא של דבש, דבש ונמצא של יין, דינר של כסף ונמצא של זהב, זהב ונמצא של כסף, איז די אלע ציורים האט די משנה געזאגט אז די פרוי איז נישט מקודשת א מקח טעות. רבי שמעון האט געזאגט אז אם הטעה לשבח מקודשת, פשט טאמער די מאן האט געזאגט זילבער און צום סוף איז די מטבע געווען גאלד, אזא ציור למשל וואס גאלד איז בעסער ווי זילבער, איז ביי אזא ציור איז די פרוי יא מקודשת. יעצט ווי מ'האט געזען אין די גמרא אז דאס איז א דבר פשוט, דאס זעט מען אין א משנה אין בבא בתרא, אז טאמער איינער פארקויפט פאר א צווייטן איין זאך און צום סוף איז עס א צווייטע זאך איז אפילו די צווייטע זאך איז בעסער, איז עס נאך אלץ א מקח טעות. און ממילא ווי מ'האט געזען אין די גמרא דאס איז פשוט, אז טאמער א מאן האט געזאגט פאר א פרוי איך גיי דיר מקדש זיין מיט א זילבערנע מטבע און צום סוף געט ער איר א גאלדענע, איז אפילו לויט רבי שמעון, איז די קידושין נישט חל, נאר וואס דען? וואס איז פשט פון ר' שמעון אין די משנה? האט מען געזען, רבא האט מסביר געווען אז ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די פרוי האט געשיקט א שליח אפנעמען די קידושין פון די מאן, און די מאן האט איר געהאט אמאל געזאגט אז ער גייט איר מקדש זיין מיט א דינר של כסף, האט די פרוי אויך געזאגט פאר די שליח, גיי נעם אפ א דינר של כסף, און צום סוף האט די שליח געברענגט א דינר של זהב, איז ביי דעם תנא קמא האלט אז היות וואס זי האט געזאגט פארן שליח ברענג א דינר של כסף, איז אז זי האט געברענגט א דינר של כסף איז זי מקודשת אז נישט נישט. ר' שמעון האט געהאלטן אז ניין, ר' שמעון האט געהאלטן מראה מקום הוא לו, פשט ר' שמעון האט געהאלטן אז ווען א מענטש שיקט א שליח זאל טון א זאך און דער שליח טוט בעסער, אנדערש ווי דער באלעבאס האט געזאגט אבער בעסער, איז מראה מקום הוא לו, מראה מקום הוא לו די טייטש דערפון איז אז דער משלח זאגט פארן שליח, קוק, דאס איז וואס איך וויל זאלסט טון, און איך מיין נישט צו זאגן אז דו זאלסט נישט טון בעסער, איך מיין דאס איז די מינימום וואס איך וויל, איז על כל פנים ביי אזא ציור האלט ר' שמעון אז די שליחות איז נאך אלץ קיים, און ממילא דא אויכעט אז די פרוי האט געזאגט פארן שליח ברענג זילבער און צום סוף האט די שליח געברענגט גאלד איז נישט פשט אז די פרוי איז מקפיד דווקא אויף זילבער און ממילא ביי אזא ציור האלט ר' שמעון אז די פרוי איז מקודשת. זאגט יעצט די גמרא אמר אביי ר' שמעון ור' שמעון בן גמליאל ור' אלעזר די דריי תנאים כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו אלע דריי האלטן די סברה אז ווען איינער שיקט א שליח טון עפעס און די שליח טוט א שווערערע זאך אדער א בעסערע זאך איז די שליחות נאך אלץ א שליחות ווייל דאס אז די באלעבאס האט געזאגט ער זאל עס טון אויף א געוויסע אופן האט ער סך הכל געמיינט גרינגער צו מאכן פארן שליח אבער נישט פשט די באלעבאס איז מקפיד אז זאל דווקא געטון ווערן אויף דעם אופן זאגט טאקע די גמרא די דריי תנאים ר' שמעון הא דאמרן ר' שמעון האט מען דאך געזען אין די משנה אז ער האלט אזוי ווייטער ר' שמעון בן גמליאל ווי זעט מען אז ער האלט אויך אזוי דתנן ווייל מיר האבן געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין בבא בתרא, גט פשוט עדיו מתוכו, מקושר עדיו מאחוריו, פשט, ווי רש"י איז דא מסביר, אז ביי גיטין, חזל האבן געזען אז כהנים זענען אויפגערעגטע מענטשן, און עס איז געווען אסאך אזעלכע מעשות אז כהנים האבן זיך אויפגערעגט אויף זייער פרויען, און זיי האבן שנעל געשריבן א גט, אפגעגעבן פארן פרוי, און שפעטער האבן זיי חרטה געהאט, זיי האבן געוואלט צוריקציען, עס איז געווען צו שפעט, א כהן קען נישט צוריקנעמען זיין פרוי נאכדעם וואס ער גט איר, ווייל זי איז א גרושה, א כהן טאר נישט חתונה מיט א גרושה. האבן חזל מתקן געווען א גט מקושר, גט מקושר איז א גט וואס געדויערט לענגער צו מאכן און צו שרייבן ווי א פשוטע גט, און מיט דעם האבן חזל געהאפט אז ביז מ'עט ענדיגן דעם גט מקושר עט זיך שוין די כהן בארואיגן עט מער נישט וועלן גט'ן זיין פרוי, יעצט וואס איז דאס א גט מקושר? גט מקושר איז טייטש ווי רש"י איז דא מסביר אז מ'שרייבט א שורה, שפעטער קנייטשט מען איין דעם גט, מ'דעקט צו די שורה, מ'נייט עס צו, די עדים, מ'נעמט א עד, די עד חתמ'עט אויף די געקנייטשטע חלק, פשט אויף די אונטערשטע חלק פונעם פאפיר, נאכדעם שרייבט מען נאך א שורה, נאך א קנייטש, נאך א ניי, נאך א עד חתמ'עט אויף די אונטערשטע חלק, אזוי טוט מען דריי מאל מינימום, ס'דארף זיין דריי עדים ביי גט מקושר, איז דאס איז א גט מקושר, יעצט נאכדעם וואס חזל האבן מתקן געווען א גט מקושר, איז די זעלבע דין געזאגט געווארן ביי אנדערע שטרות, אנדערע שטרות קען מען אויך שרייבן אויף אזא אופן אז מ'איז מקשר דעם שטר, מ'בינדט עס צו, מ'חתמ'ט פון אונטן, אבער ווי די משנה זאגט דא, אז עדים אויף א פשוטע גט און אויף א פשוטע שטר דארפן חתמ'נען פון אינעווייניג אויף די זעלבע זייט פונעם כתב, אבער עדים ביי א גט מקושר, און די זעלבע זאך ביי אנדערע שטרות וואס זענען מקושר, דארפן חתמ'נען פון די אנדערע זייט, דארט ווי מען חתמ'נט ביי א גט מקושר. זאגט טאקע די משנה וואס איז טאמער פארקערט? פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו, שניהם פסולים. פשט וואס איז טאמער די עדים האבן געחתמעט אויף די אינעווייניגסטע חלק אויף די חלק פונעם כתב ביי גט מקושר אדער ביי גט פשוט אויף די אינדרויסנדיגסטע חלק איז ביידע שטרות ביידע גיטין זענען פסול ווייל מען האט נישט געטוהן ווי תקנת חכמים רבי חנינא בן גמליאל אומר רבי חנינא בן גמליאל קריגט זיך און ער זאגט מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר שיכול לעשות פשוט פשט רבי חנינא בן גמליאל האלט אז ביי א גט מקושר טאמער די עדים האבן געחתמ'ט אינעווייניג אויף די זייט פון די כתב איז עס נאכאלץ כשר ווייל מען קען עס מאכן צוריק צו א געהעריגע שטר מען קען עפענען די אלע פלעצער וואס מען האט צוזאמגענייט און ס'ווערט א נארמאלע שטר און ממילא איז די שטר נישט פסול יעצט ווי רש"י איז מסביר די סיבה וואס די תנא קמא האלט נישט אזוי איז ווייל ווי רש"י ברענגט אז די זמן וואס מען שרייבט אין א גט מקושר איז אנדערש ווי די זמן וואס מ'שרייבט אין א פשוט'ע שטר, און ממילא האלט די תנא קמא אז דאס איז נישט קיין פאטענט צו עפענען די קשרים, אבער על כל פנים האבן מיר דא א מחלוקת, זאגט יעצט די משנה ווייטער, ר' שמעון בן גמליאל אומר, ר' שמעון בן גמליאל זאגט, הכל כמנהג המדינה, וואס מיינט הכל כמנהג המדינה? הכל כמנהג המדינה מיינט אז איינער וואס האט געזאגט פאר זיין שליח זאל אים שרייבן א שטר, ער האט נישט געזאגט פארן שליח צו ער וויל א פשוט'ע צו ער וויל א מקושר, איז גייט מען נאך די מנהג המדינה, טאמער די מנהג המדינה דארט אין די געגנט ווי זיי זענען איז צו שרייבן פשוט'ע, דארף דער שליח שרייבן א פשוט'ע, טאמער די מנהג איז צו שרייבן א מקושר, דארף מען שרייבן א מקושר, טאמער מען טוט דאס פארקערטע איז דער שטר פסול, ווייל דער שליח דארף טון ווי דער מנהג המדינה, ווי דער מנהג איז אין דער פלאץ. אזוי זאגט רבי שמעון בן גמליאל, יעצט לכאורה קוקט אויס אז רבי שמעון בן גמליאל גייט בכלל נישט ארויף אויף די אלע שיטות וואס איז געשטאנען ביז יעצט, נישט אויף דער תנא קמא, נישט אויף רבי חנינא בן גמליאל, זיי רעדן פון צוויי אנדערע נושאים, און ממילא זאגט די גמרא והוינן בה, דארט האט מען געפרעגט אויף דער משנה, ותנא קמא לית ליה מנהג המדינה? פשט לכאורה איז משמע, ס'איז דאך יא משמע אז ס'דא דא א מחלוקת. איז אויב אזוי, אויב ס'איז טאקע דא דא א מחלוקת, איז לכאורה קומט אויס אז די תנא קמא האלט אז מ'דארף נישט גיין ווי די מנהג המדינה. פשט אז אפילו די מנהג המדינה איז צו שרייבן פשוט, און א מענטש הייסט פאר זיין שליח שרייבן א שטר און די שליח שרייבט א שטר מקושר, איז וועט די תנא קמא האלטן אז ס'איז א גוטע שטר, אבער קען דען זיין אזא זאך?

אין א פלאץ וואס מען שרייבט אויף ביידע אופנים, ואמר ליה, און דער משלח זאגט פארן שליח, עביד לי פשוט, שרייב מיך א פשוטע, ואזל ועבד ליה מקושר און דער שליח טוט נישט ווי דער באלעבאס האט אים געהייסן און טוט נישט ווי דער משלח האט געהייסן, נאר ער שרייבט מקושר, איז דא די מחלוקת, מר סבר קפידא, און מר סבר מראה מקום הוא לו, תנא קמא האלט, אז אז דער באלעבאס האט געהייסן שרייב מיך פשוט מיינט דווקא פשוט, און אז דער שליח טוט אנדערש, האט ער נישט מקיים געווען די שליחות, און ממילא איז די שטר פסול, מה שאין כן רבי שמעון גמליאל האלט, מראה מקום הוא לו, די סברא וואס מען האט פריערט געזאגט, אז ווען א מענטש הייסט זיין שליח טוהן עפעס אויף א גרינגע אופן, מיינט ער נישט ער זאל עס טוהן דווקא אזוי, נאר ער זאגט מינימום טוה מיר אזוי, אבער טאמער דער שליח איז זיך מטריח און מאכט עפעס אנדערש, גייט נישט אן פארן משלח, דערפאר האלט רבי שמעון גמליאל אז אין אזא סארט געגנט וואס מען שרייבט ביידע וועגן סיי פשוט און סיי מקושר, און דער בעל הבית הייסט שרייבן פשוט האט ער נישט געמיינט דווקא פשוט, טאמער דער שליח האט געטוהן מקושר, גייט נישט אן פארן באלעבאס, און אוודאי די שטר, א גוטע שטר. איז זעהן מיר דא אז ר' שמעון בן גמליאל האלט אויך פון דעם סברא מראה מקום הוא לו. זאגט יעצט די גמרא ר' אלעזר, ווי זעהן מיר אזא ר' אלעזר, דתנן, אזוי ווי מ'האט געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין גיטין, האשה שאמרה התקבל לי גיטי ממקום פלוני, א פרוי וואס שיקט א שליח לקבלה א שליח זאל אפנעמען איר גט, און זי זאגט פארן שליח, גיי און נעם מיר אפ די גט אין יענע און יענע פלאץ, וקיבל לה גיטה ממקום אחר און די שליח האט אפגענומען די גט אין א צווייטע פלאץ, איז פסול, איז די גט פסול, ור' אלעזר מכשיר, רבי אלעזר זאגט די גט איז כשר, פארוואס, אלמא קסבר מראה מקום היא לו, איז ווייטער זעט מען אז רבי אלעזר האלט מראה מקום היא לו, ווייל רבי אלעזר האלט אז דאס אז די פרוי האט געזאגט פארן שליח גיי צו יענע פלאץ איז פשוט ווייל יענע פלאץ איז נאנט יענע פלאץ איז גרינג, אבער אוודאי אז די מאן געפינט זיך אין א צווייטע פלאץ גייט נישט אן פארן פרוי, איז זעהן מיר אז רבי אלעזר האלט אויך פונעם סברא פון מראה מקום היא לו. זאגט די גמרא ווייטער. אמר עולא, האט עולא געזאגט, עולא גייט ארויף אויף דאס מען האט געזען ביי אונזער משנה, די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' שמעון, אז תנא קמא האלט אז דארט ווי א פרוי האט ממנה געווען א שליח אפצונעמען א זילבערנע מטבע און דער שליח האט צוריקגעברענגט א גאלדענע מטבע, האט תנא קמא געזאגט די קידושין איז נישט חל, און ר' שמעון האט געזאגט אז יא, ווייל ווי מען האט געזען מראה מקום היא לו. זאגט עולא, די מחלוקת איז מחלוקת בשבח ממון, דאס איז נאר טאמער עס רעדט זיך פון א זאך ווי געלט, וואס גאלד איז בעסער פון זילבער, איז דארט האלט טאקע ר' שמעון מראה מקום היא לו, אז די קידושין איז חל. אבל אבער, זאגט עולא, בשבח יוחסין, וואס טוט זיך מיט שבח יוחסין? פשט וואס איז טאמער א פרוי זאגט פאר א שליח, גיי זיי מיר מקדש, פשט גיי נעם אפ קידושין פון יענע און יענע מענטש, וואס יענע מענטש האט מיר געזאגט איז א לוי, און צום סוף ווערט נתברר איז א כהן, נאך א בעסערע יחוס. אדער די פרוי איז א ממזרת, און זי זאגט פאר די שליח גיי נעם אפ קידושין פון יענע, האט מיר געזאגט אז ער איז א ממזר, צום סוף זעט מען איז א נתין, נתין איז א גרעסערע יחוס פון א ממזר, וואס נתינים, דוד המלך האט מתקן געווען מען טאר נישט חתונה האבן מיט די נתינים, אבער ס'נאר א דרבנן, ממזרות איז א דאורייתא, איז דאס אויך בעצם א שבח פשט אז די מאן איז חשוב'ער ווי מ'האט ארגינעל געמיינט, איז דא זאגט אבער עולא דברי הכל אינה מקודשת איז דא וועט ר' שמעון אויך מודה זיין אז די קידושין איז נישט חל מאי טעמא פארוואס? ווייל מסאנא דרב מכרעאי לא בעינא, פשט א פרוי זאגט איך וויל נישט א שיך וואס איז גרעסער פון מיינס, איך וויל נישט איינער וואס איז מער מיוחס ווי מיר ער וועט זיך גרויס האלטן אויף מיר, דא האלט נישט ר' שמעון מראה מקום היא לו, נאר דא איז ר' שמעון אויך מודה די קידושין איז נישט חל, זאגט די גמרא, תניא נמי הכי, מ'האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא מודה ר' שמעון אם הטעה לשבח יוחסין אינה מקודשת, אז טאמער די טעות איז געווען אין יחוס, אפילו ס'איז א שבח יוחסין, פשט אפילו די מאן איז מער מיוחס ווי די פרוי האט געמיינט, פון דעסט וועגן איז די קידושין נישט תופס. זאגט די גמרא אמר רב אשי, זאגט רב אשי, מתניתין נמי דייקא, איך האב אויך א ראיה פון די המשך פון די משנה, פשט פון די קומענדיגע משנה, האב איך א ראיה ס'איז טאקע אזוי. ווי ווייס איך? ווייל דקתני מ'וועט זעהן אין די קומענדיגע משנה שטייט דארט אז טאמער די מאן איז מקדש די פרוי על מנת שאני כהן ונמצא לוי ער זאגט על תנאי ער איז א כהן צום סוף זעהט מען ער איז א לוי אדער פארקערט לוי ונמצא כהן אדער נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין איז ביי די אלע ציורים זאגט דארט די משנה די פרוי איז נישט מקודשת ולא פליג ר' שמעון מען זעט נישט אז ר' שמעון זאל זיך דארט קריגן, און פארוואס ביי אונזער משנה קריגט זיך ר' שמעון, און דארט אין די משנה קריגט זיך נישט ר' שמעון, איז טאקע א ראיה ווי עולא האט געזאגט ווייל דארט רעדט מען פון שבח יוחסין, ביי שבח יוחסין קריגט זיך נישט ר' שמעון. מתקיף לה מר בר רב אשי פרעגט אבער מר בר רב אשי א קשיא, אבער אלא דקתני, פשט, מען וועט אויך זען די קומענדיגע משנה דארט שטייט, אז טאמער דער מאן האט געזאגט פארן פרוי על מנת שיש לי בת או שפחה מגודלת, אז על מנת אז ער האט א ערוואקסענע טאכטער אדער א ערוואקסענע שפחה וואס זענען ערוואקסן זיי קענען אים באדינען, ואין לו, און צום סוף זעט מען ער האט נישט אזא טאכטער, אדער על מנת שאין לו ויש לו, ער זאגט אז ער האט נישט, צום סוף זעט מען ער האט יא, וואס דאס איז א שבח, דשבח ממון הוא, הכי נמי דלא פליג, און מ'זעט נאך אלץ נישט אז ר' שמעון זאל זיך דארט קריגן, נאר ביי די ביידע ציורים זאגט דאך די משנה אז די פרוי איז נישט מקודשת, איי פארוואס? פארוואס זאגט נישט ר' שמעון אז ביי אזא ציור וואס די מאן האט געזאגט ער האט נישט א ערוואקסענע טאכטער ער האט נישט א ערוואקסענע שפחה, און צום סוף זעט מען האט יא, וואלט ר' שמעון געדארפט זאגן מראה מקום היא לו, און ממילא איז די פרוי מקודשת. אלא נאר, מוז זיין אז פליג ברישא, והוא הדין לסיפא, אז די מחלוקת צווישן תנא קמא ר' שמעון איז ביי אונזער משנה, און דארפסט אליין פארשטיין אז די זעלבע זאך איז אין די סיפא, הכא נמי פליג ברישא והוא הדין לסיפא, די זעלבע זאך קענסטו אויך זאגן ביי שבח יוחסין, אז אין הכי נמי, אין די קומענדיגע משנה שטייט נישט קלאר אז ר' שמעון קריגט זיך ביי שבח יוחסין, ווייל די משנה האט געוואלט זאלסט אליין פארשטיין אז אזוי ווי אין די רישא אזוי ווי ביי אונזער משנה קריגט זיך ר' שמעון, איז דארט אויך קריגט זיך ר' שמעון, און ממילא זאגט מר בר רב אשי, ס'איז נישט קיין ראיה פון די קומענדיגע משנה אז ביי שבח יוחסין קריגט זיך נישט ר' שמעון, זאגט אבער די גמרא, דאס וואס מר בר רב אשי זאגט דא איז נישט ריכטיג. זאגט די גמרא הכי השתא, התם, אידי ואידי, דשבח ממון, פליג ברישא והוא הדין בסיפא. פשט, ווען ס'קומט צו אזא סארט ענין ווי שבח ממון, ווי למשל ביי אונזער משנה וואס מ'רעדט פון שבח ממון, און די זעלבע זאך ביי בת או שפחה מגודלת וואס דארט רעדט זיך פון א שבח ממון, איז דארט ביסטו גערעכט, דארט האט נישט אויסגעפעלט אז זאל אויך שטיין אז ר' שמעון קריגט זיך אין די קומענדיגע משנה, ווייל מ'קען אליין פארשטיין אזוי ווי ער קריגט זיך ביי אונזער משנה, קריגט ער זיך אויך דארט אין די משנה, אבער הכא דשבח יוחסין הוא, אם איתא דפליג נתני, פשט אבער ווען סקומט צו שבח יוחסין, ווי למשל על מנת שאני כהן ונמצא לוי על מנת שאני לוי ונמצא כהן, דארט טאמער ר' שמעון קריגט זיך טאקע, וואלט די קומענדיגע משנה דאס געדארפט קלאר זאגן, ווייל איך ווייס דאס נישט אליין פון אונזער משנה, און אז בכל זאת זעהט מען אז די משנה דארט זאגט עס נישט, איז א ראיה טאקע אז דארט קריגט זיך נישט ר' שמעון, איז א ראיה טאקע אז ר' שמעון איז מודה אז ביי שבח יוחסין זאגט מען נישט די סברה פון מראה מקום הוא לו, זאגט די גמרא איבעית אימא, נאך א סיבה פארוואס די קשיא פון מר בר רב אשי איז נישט קיין גוטע קשיא, דהיינו מר בר רב אשי האט געזאגט אז וואסערע מין ראיה ברענגסטו פון די קומענדיגע משנה, דארט קריגט זיך סתם אזוי נישט ר' שמעון, אפילו ביי שבח ממון אויך נישט, והא ראיה, ווען א מאן מאכט א תנאי אז ער האט נישט ביי זיך א ערוואקסענע טאכטער א ערוואקסענע שפחה און צום סוף האט ער יא, זעט מען נישט אז ר' שמעון זאל זיך קריגן, זאגט די גמרא, הכא נמי שבח יוחסין, פשט, דו האסט א טעות, דו ווילסט מיר א ראיה ברענגען א קשיא פרעגן אז דארט אין די נעקסטע משנה האמיר א ציור פון שבח ממון און מען זעט ר' שמעון קריגט זיך נישט איז א סימן אז די משנה דארט האט סתם אזוי נישט געברענגט ר' שמעון אבער אין אמת'ן אריין קריגט ער זיך יא, זאגט די גמרא נישט ריכטיג ווייל דער ציור פון א מאן וואס זאגט ער האט נישט קיין ערוואקסענע טאכטער ערוואקסענע שפחה און צום סוף זעט מען האט יא איז נישט קיין שבח ממונ'דיגע ענין ס'א שבח יוחסינ'דיגע ענין, מי סברת מאי מגודלת גדולה ממש, מאי מגודלת גדלת, פשט זאגט די גמרא דו מיינסט אז ווען שטייט דארט אין די משנה בת או שפחה מגודלת אז ס'מיינט א גרויסע טאכטער, א גרויסע דינסט וואס קען באדינען, נישט דאס מיינט די משנה דארט, נאר די משנה מיינט א גרויסע טאכטער א גרויסע דינסט פשט א חשובע טאכטער, א חשובע דינסט, די מאן זאגט פאר די פרוי אז כ'האב נישט אינדערהיים א חשובע טאכטער כ'האב נישט אינדערהיים א חשובע דינסט, איז דו האסט נישט וואס מורא צו האבן, און צום סוף זעהט מען אז די מאן האט יא א חשובע טאכטער יא א חשובע דינסט וואס דאס איז א פראבלעם פאר די פרוי א יוחסינ'דיגע סארט פראבלעם ווייל דאמרה היא די פרוי זאגט לא ניחא לי דשקלה מילי מינאי ואזלה נדיא קמי שיבבותי פשט די פרוי זאגט זי האט די מאן האט א חשובע טאכטער א חשובע דינסט אין שטוב איז יעדע זאך וואס איך וועל זאגן אינדערהיים עט די טאכטער די דינסט שפעטער נאכפלאפלען צו די אנדערע פרויען און זי איז דאך חשוב, מ'עט עס מקבל זיין פון איר, איז כ'קען נישט האבן קיין פריוואטקייט אין שטוב, וואס איך זאג, עט זי ארויס זאגן אין גאס, איז דערפאר איז עס א בחינה פון א שבח יוחסין, פשט אזוי ווי מ'זעט אז א מאן זאגט ער איז א לוי צום סוף זעט מען ער איז א כהן, זאגט די פרוי איך וויל נישט, איך וויל נישט די חשיבות, פאר מיר איז דאס נישט קיין מעלה, דא אויך, אפילו די מאן זאגט טאקע איך האב א חשוב'ע טאכטער אינדערהיים זאגט די פרוי, פאר מיר איז דאס נישט קיין מעלה. איז ווייטער די קומענדיגע משנה רעדט נאר פון שבח יוחסינ'דיגע פראבלעמען, און אז מען זעט טאקע אז רבי שמעון קריגט זיך נישט דארט, איז א סימן אז רבי שמעון קריגט זיך טאקע נישט אויף די ענין פון שבח יוחסין, דארט איז ער אויך מודה אז די פרוי איז נישט מקודשת, און די ראיה פון די קומענדיגע משנה איז א גוטע ראיה. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, על מנת שאני קריינא טאמער א מאן איז מקדש א פרוי על מנת אז ער קען לייענען אין די תורה, איז כיוון שקרא שלשה פסוקים בבית הכנסת אז ער האט אמאל געליינט דריי פסוקים אין בית מדרש, הרי זו מקודשת איז די פרוי מקודשת דאס הייסט טאקע ער איז א בעל קורא. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, עד שיקרא ויתרגם, ס'איז נישט גענוג אז ער קען לייענען אין די תורה, נאר ער דארף אויך קענען מתרגם זיין ער דארף אויך קענען פארשטיין. יעצט די גמרא פארשטייט וואס מיינט מתרגם זיין, מתרגם זיין מיינט, ער דארף אליין קענען טייטשן די תורה, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא יתרגם מדעתי', ער דארף אליין קענען טייטשן, ער דארף קוקן א פסוק און אליין טייטשן, והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט המתרגם פסוק כצורתו, הרי זה בדאי, איינער וואס טייטשט די תורה על פי פשטות ווי עס קוקט אים אויס, ער זעט א ווארט און ער טייטשט עס, איז א פאפער ער לערנט פאלש פשט, ווי רשי ברענגט למשל א דוגמא, שטייט אין פסוק ולא תענה על ריב, איז א פשוטע טייטשער ווי אזוי וועט ער טייטשן ולא תענה על ריב, ענטפער נישט אויף א ריב פשט זאג נישט עדות ווען עס קומט צו א מחלוקת דא א דין תורה, זאג נישט עדות, דאס איז דאך אוודאי פאלש פשט, נישט דאס איז די אמת'ע פשט, די אמת'ע פשט איז ווי רשי ברענגט, וואס שטייט אין תרגום אונקלוס אויף דעם, ולא תתמנע מלאלפא מה דבעינך על דינא, פשט די אמת'ע פשט פון פסוק איז אז א דיין וואס האט א שיטה, ער האט א צד וואס ער וויל פסק'ענען א דין תורה זאל זיך נישט צוריקהאלטן פון זאגן וואס ער האט צו זאגן, אפילו רוב דיינים האלטן קעגן אים, דאס איז די אמת פשט, אבער איינער וואס טייטשט פשוט כפשוטו וואס ס'שטייט, לערנט פאלש, ס'איז הרי זה בדאי, ווייטער והמוסיף עליו, איינער וואס לייגט צו אייגענע פירושים צום פסוק, הרי זה מחרף ומגדף, ער איז א מחרף און מגדף, ער טוישט די תורת השם. יעצט ווי רשי ברענגט אז די תרגום אונקלוס, פארשטייט זיך, לייגט צו אנדערע זאכן וואס איז נישט משמע אין די פשטות לשון הפסוק, דאס הייסט אבער נישט מחרף און מגדף ווייל ווי רשי ברענגט א גמרא אין מגילה, דארט איז מבואר אז די תרגום וואס אונז האבן מיר, תרגום אונקלוס, איז בעצם איבערגעגעבן געווארן אלס הלכה למשה מסיני ביים בארג סיני, מען האט עס פארגעסן, און די תרגום אונקלוס האט עס צוריק אויפגעוועקט, אבער אליין קען מען נישט טייטשן, איז וואס פשט אז רבי יהודה זאגט עד שיקרא ויתרגם, אלא מאי תרגום תרגום דידן, תרגום מיינט אז דער מענטש דארף קענען תרגום אונקלוס, זאגט אבער די גמרא והני מילי דאס אז מען דארף קענען ליינען דריי פסוקים און אז איינער קען ליינען דריי פסוקים הייסט עס שוין א בעל קורא, דאס איז נאר דאמר לה קריינא, טאמער די מאן האט געזאגט איך קען ליינען איז גענוג אז ער קען ליינען דריי פסוקים. אבל אמר לה טאמער די מאן האט געזאגט פאר די פרוי קרא אנא קרא אנא שוין א שפעציעלע בעל קורא וואס א בקי איז דא דארף ער קענען עד דקרי אורייתא נביאי וכתובי בדיוקא איז דא דארף ער קענען בדיוק די גאנצע קריאה פון תנך און אז נישט איז די פרוי נישט מקודשת זאגט די גמרא ווייטער וואס איז טאמער א מאן איז מקדש א פרוי על מנת שאני שונה אז איך לערן איז חזקיה אמר הלכות ס'מיינט אז ער לערנט הלכות הלכה למשה מסיני'ס ר' יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט ניין, אפילו אז ער לערנט נאר תורה, תורה שבכתב, איז אויך אזוי, הייסט עס אז ער לערנט און די פרוי איז מקודשת. פרעגט די גמרא א קשיא אויף רבי יוחנן, וויאזוי זאגט רבי יוחנן אז שונה גייט ארויף אויף תורה? מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, די ברייתא זאגט איזו היא משנה, רבי מאיר אומר הלכות, דאס הלכה למשה מסיני'ס, און רבי יהודה אומר מדרש, דאס איז ספרא ספרי דאס איז מדרשי הלכות, אבער קיינער זאגט נישט תורה, איז וויאזוי זאגט רבי יוחנן תורה? זאגט די גמרא מאי תורה, תורה מיינט טאקע מדרש תורה, די ספרא ספרי וואס דרש'נט די תורה, דאס מיינט טאקע תורה, פשט רבי יוחנן שטימט יא מיט איינע פון די שיטות, רבי יוחנן שטימט מיט רבי יהודה וואס רבי יהודה זאגט משנה איז מדרש, זאגט די גמרא, והני מילי דאמר לה תנינא, דאס איז טאקע נאר ווען א מאן זאגט על מנת שאני שונה, דעמאלטס דארף ער קענען אדער הלכה למשה מסיני'ס אדער מדרשים, איז פיין, אבל אמר לה, תנא אנא, טאמער אבער די מאן זאגט איך בין דיר מקדש על מנת איך בין א תנא, תנא סטייטש אן אמורא, איז דא נישט גענוג אז ער קען ספרא'ס און ספרי'ס, אדער ער קען הלכה משה מסיני'ס, נאר דא, עד דתני הילכתא ספרא וספרי ותוספתא, דא דארף ער קענען סיי הלכה משה מסיני, סיי ספרא סיי ספרי, און אזוי אויך תוספתא. זאגט די גמרא ווייטער, טאמער א מאן איז מקדש א פרוי על מנת שאני תלמיד, אז ער איז א תלמיד ער לערנט תורה, איז אין אומרים זאגט מען נישט ער דארף זיין אזא סארט תלמיד כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא, ווי רשי זאגט אז בן עזאי בן זומא איז תלמידים היו ובחורים ולא באו לכלל סמיכה זענען קיינמאל נישט געקומען לכלל סמיכה, און פון דעסטוועגן ולא היו בימיהם כמותם בתורה, זענען געווען די חשובסטע אין זייער דור, איז ווען איינער זאגט אזא תלמיד מיינט נישט ער איז אזא גרויסער תלמיד ווי שמעון בן עזאי און שמעון בן זומא, נאר וואס דען, אלא כל ששואלין אותו בכל מקום, אז ווילאנג מען פרעגט דעם מענטש אין עפעס א פלאץ, אין א פלאץ וואו ער לערנט, דבר אחד בלימודו, מען פרעגט אים אין די סוגיא וואס ער איז עוסק אין דעם פרעגט מען אים א שאלה, ואומרו און ער קען ענטפערן א קלארע תשובה, איז דאס הייסט שוין א תלמיד, ואפילו במסכתא דכלה, אפילו במסכתא דכלה, רשי זאגט עס איז זייער א פשוטע ברייתא, אפילו ער קען דאס אליין און ווען מען פרעגט אים קען ער ענטפערן, הייסט עס שוין א תלמיד. ווייטער, זאגט די ברייתא, על מנת שאני חכם, טאמער א מאן איז מקדש א פרוי על מנת ער איז א חכם, איז אין אומרים כחכמי יבנה, כרבי עקיבא וחבריו, נישט דאס דארף זיין זיין חכמה, אלא כל ששואלין אותו דבר חכמה, אז מען פרעגט אים א זאך, רש"י זאגט דבר חכמה מיינט א זאך וואס איז תלוי אין א סברא, מען פרעגט אים אזא סארט שאלה בכל מקום ווי ס'זאל נאר נישט זיין ואומרה, און ער קען ענטפערן, הייסט עס שוין א חכם און די פרוי איז מקודשת. ווייטער זאגט די ברייתא, טאמער איינער זאגט על מנת שאני גיבור, איז אין אומרים כאבנר בן נר און כיואב בן צרויה וואס זענען ממש געווען ריזיגע גיבורים, אלא כל שחבריו מתיראים ממנו מפני גבורתו, ווילאנג זיין חברים האבן מורא פון אים ווייל ער איז שטארק, איז דאס הייסט שוין ער איז א גיבור. ווייטער איינער זאגט על מנת שאני עושר, איז אין אומרים כר' אלעזר בן חרסום און כר' אלעזר בן עזריה, פשט ער דארף נישט זיין אזא עושר מופלג ווי ר' אלעזר בן חרסום און ר' אלעזר בן עזריה ווי רש"י זאגט ר' אלעזר בן חרסום געווען א עושר מופלג ער האט געירשנט פון זיין טאטן טויזנט שטעט און טויזנט שיפן, ר' אלעזר בן עזריה פלעגט מעשר'ן יעדע יאר צוועלף טויזנט קעלבעלעך, איז מען דארף נישט זיין אזא גרויסע עושר, אלא כל שבני עירו מכבדין אותו מפני עושרו, טאמער זיין שטאטס לייט זענען מכבד ווייל ער האט געלט, דאס הייסט שוין א עושר. ווייטער איינער זאגט על מנת שאני צדיק, איז אפילו רשע גמור, מקדש עס, פארוואס? שמא הרהר תשובה בדעתו, קען זיין ער האט געהאט א הרהור תשובה הייסט עס שוין א צדיק, און מילא די פרוי מקודשת, און זעלבע זאך פארקערט, על מנת שאני רשע, איז אפילו צדיק גמור מקדש עס, פארוואס? שמא הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתו, קען זיין ער האט געהאט א הרהור עבודת כוכבים, הייסט עס שוין א רשע, איז די פרוי איז מקודשת. זאגט די גמרא ווייטער, עשרה קבים חכמה ירדו לעולם, צען קב חכמה איז אראפ אויף די וועלט, תשעה נטלה ארץ ישראל, ואחד כל העולם כולו, רוב חכמה, נײַן פון די קב, איז געגאנגען קיין ארץ ישראל, און איינס פאר די רעשט פון די וועלט. ווייטער עשרה קבים יופי ירדו לעולם, שיינקייט, תשעה נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו, ווייטער עשרה קבים עשירות ירדו לעולם, תשעה נתני רוימים קדמונים, ואחד כל העולם כולו, ווייטער עשרה קבים עניות ירדו לעולם, תשעה נטלה בבל, געווען זייער ארעם, ואחד כל העולם כולו, ווייטער עשרה קבים גסות ירדו לעולם, גסות רוח, גרויס זיך גרויס האלטן, תשעה נטלה עילם, עילם איז א געגנט אין איראן אין פרס, ואחד כל העולם כולו, פשט רוב פון די גסות רוח געפינט זיך אין עילם. פרעגט די גמרא אזוי, וגסות לבבל לא נחית, רוב גסות איז נישט אראפ צו בבל, והכתיב, שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין זכריה, רשי זאגט אז פארדעם שטייט דארט אין פסוק אז די פסוק זאגט דארט זאת הרשעה וישלך אותה אל תוך האיפה יצר הרע שנמסר בידם השליכו בתוכה, פשט, די פסוק דארט פריערט זאגט אז מען האט איבערגעגעבן פאר כלל ישראל די יצר הרע פון עבודה זרה, און מען האט אריינגעלייגט די יצר הרע אין א כלי וואס ווערט גערופן א איפה, אזא סארט כלי מדידה, און די פסוק זאגט דארט ווייטער, ס'איז אלץ א נבואה, וואס זכריה זאגט דארט, ואשא עיני וארא והנה שתיים נשים יוצאות, כ'האב געזען צוויי פרויען דארט אין די נבואה גייען ארויס, ורוח בכנפיהם, און ס'איז דא ווינט אין זייער פליגלעך, ולהנה כנפים ככנפי החסידה, און זייער פליגלעך זענען אזוי ווי די פליגלעך פון א חסידה, א נאמען פון א פייגל, ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים, זיי האבן אויפגעהויבן די כלי וואס אין דעם האט זיך געפונען די יצר הרע האבן זיי אויפגעהויבן אין די לופט, ואומר אל המלאך הדובר בי, האב איך געפרעגט פון די מלאך, אזוי זאגט זכריה, אנה המה מוליכות את האיפה, וואו טראגן זיי דעם כלי? ויאמר אלי, האט ער מיר געענטפערט, לבנות לה בית בארץ שנער, זיי גייען בויען פאר דעם יצר הרע א שטוב בארץ שנער אין בבל. יעצט ואמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט פשט אויפן פסוק, פשט חוץ פון דעם אז די יצר הרע פון עבודה זרה האט מען געטראגן צו בבל, איז די צוויי פרויען מיט די פליגלעך וואס שטייט דא האט געזען די נבואה וואס האבן עס געטראגן, זיי זענען אויכעט מרמז אויף צוויי שלעכטע מידות וואס זענען אנגעקומען צו בבל, זו חניפה וגסות רוח שירדו לבבל, ווי רשי איז מסביר אז דאס וואס שטייט אין פסוק אז רוח בכנפיהם גייט ארויף אויף גסות רוח, און די כנפי החסידה, די פליגלעך זענען ווי די פליגלעך פון א חסידה, גייט ארויף אויף חניפה ווייל די חסידה די פייגל איז אויך א חסידה זי איז וואויל מיט אלע איר חבר'טעס, אבער אין אמת'ן אריין איז זי א שלעכטע פייגל, ס'איז א ענין פון חניפה. איז על כל פנים אלע די דריי זאכן סיי די יצר הרע פון עבודה זרה, סיי חניפה סיי גסות רוח, אלעס איז אנגעקומען קיין בבל, איז ווי אזוי זאגט מען דא אז תשעה נטלה עילם, אז רוב גסות רוח איז אנגעקומען צו עילם, דא זעט מען אין פסוק אז ס'איז אנגעקומען צו בבל, זאגט די גמרא אין, להכא נחית ואשתרבובי דאשתרבובי להתם, פשט ס'איז געקומען צו בבל און פון דארט איז עס אנגעקומען צו עילם, זאגט די גמרא דייקא נמי, פון די פסוק איז אויך א ראיה אז אזוי איז געווען, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, לבנות לה בית, שמע מינה, פשט ס'וואלט געדארפט שטיין לבנות להן, ס'איז געווען דא צוויי פרויען, און ס'וואלט געדארפט שטיין לבנות להן אז זיי זענען געגאנגען בויען פאר זיך, פאר די ביידע מלאכים זענען זיי געגאנגען בויען א שטוב בארץ שנער, אז שטייט לבנות לה איז א ראיה אז נאר איינע פון די פרויען, פשט די ענין פון חניפה איז אנגעקומען צו בבל, אבער די ענין פון גסות רוח איז נישט אנגעקומען צו בבל נאר צום סוף, איז עס אנגעקומען צו עילם. א צווייטע פשט זאגט רש"י אז די ראיה איז אז ס'שטייט לבנות לו בית, דהיינו אז די כוונה איז געווען צו בויען א שטוב, אבער צום סוף שטייט נישט אז זיי האבן געבויט די שטוב, פשט צום סוף איז אלעס אנגעקומען צו עילם. פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי? והאמר מר סימן לגסות עניות, אז גסות רוח ברענגט צו צו עניות, ועניות בבבל הוא דאיכא ווי מ'האט געזען אז תשעה קבים עניות ירדו לעולם וואס זענען אנגעקומען צו בבל, איז לכאורה אויב אין בבל איז דא עניות, איז לכאורה גסות רוח אויך אנגעקומען צו בבל, און פארוואס שטייט אז די גסות רוח איז אנגעקומען צו עילם, ענטפערט די גמרא, מאי עניות? עניות דתורה, פשט דאס וואס האמיר דא געזען סימן לגסות עניות, איז נישט פשט אז גסות רוח ברענגט צו צו עניות צו נישט האבן געלט, נאר עס גייט ארויף עניות דתורה איינער וואס האלט זיך גרויס, און נישט משמש זיינע רעביס ווי עס דארף צו זיין קען ער נישט לערנען תורה ווי עס דארף צו זיין, דכתיב, אזוי ווי שטייט א קען פסוק אין שיר השירים, אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה, אונז האמיר א קליינע שוועסטער וואס האט נישט קיין שדיים, שדיים איז א ענין פון הנקה און מניק זיין פאר אנדערע, אויסלערנען תורה פאר אנדערע, ואמר רבי יוחנן זו עילם דאס גייט ארויף אויף עילם, שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד, זיי האבן זוכה געווען צו גרויסע תלמידי חכמים ווי רש"י ברענגט דניאל, מרדכי, אבער זיי אליינס זענען געווען תלמידי חכמים אבער אויסלערנען פאר אנדערע האבן זיי נישט געקענט, ווייל די אנדערע האבן זיך גרויס געהאלטן, איז דאס מיינט סימן לגסות עניות, אבער אוודאי עניות, געלט עניות, דאס איז אנגעקומען צו בבל. זאגט די גמרא ווייטער,

תשעה נטלו נשים, עשרה קבין שכרות ירדו לעולם, תשעה נטלו כושים, די שווארצע, עשרה קבין שינה ירדו לעולם, שלאפן, תשעה נטלו עבדים, ואחד נטלו כל עולם כולו.